תא שמע, כ'דארף פרעגן א קשיא. מיר האבן געלערנט, הממלא חצר חברו, איינער האט אנגעפילט די הויף פון זיין חבר אן רשות, כדי יין, קריגלעך מיט וויין, וכדי שמן, קריגלעך מיט אויל, בעל החצר משבר ויוצא, דער בעל החצר צעברעכט ווען ער גייט ארויס, משבר ונכנס, ער צעברעכט ער גייט אריין. זע איך דאך פון דעם מאל, עביד איניש דינא לנפשיה אפילו במקום דליכא פסידא, ווייל איך האב געלערנט אין די הוה אמינא אז ער מעג אלעס צעברעכן, איך טו אים נישט מטריח זיין ער זאל גיין אים רופן לדין, איז דאך א קשיא אויף רב יהודה'ן וואס רב יהודה זאגט לא עביד איניש דינא לנפשיה במקום דליכא פסידא. ווייל דא איז דאך ליכא פסידא, מילא דאס וואס ער מוז אויפן וועג גייענדיגערהייט צוברעכט זיך, קען ער צוברעכן, אבער דא ער ווייסט כ'לערן די הוה אמינא אז ער מעג אלעס צוברעכן. אמר רב נחמן בר יצחק, עס איז נישט קיין קשיא אויף רב יהודה, אין אמת'ן טאר ער אלעס טאקע נישט צוברעכן, משבר ויוצא לבית דין, ער צעברעכט ווען ער גייט ארויס צום בית דין אויף דעם ארט וואו ער גייט מעג ער צעברעכן, משבר ער צעברעכט ונכנס להביא ראיותיו. אויב דער וואס האט אריינגעברענגט די כדים טענה'ט אז ס'איז זיין חצר און ער דארף ברענגען א שטר מכירה ער האט עס געקויפט, מעג ער אריינגיין און אריינגייענדיגערהייט צעברעכן צו ברענגען די זכויות. דאס מוז ער דאך, דאס איז דאך איכא פסידא. תּא שמע, כ'וועל דיר פרעגן אַ קשיא. מיר האָבן געלערנט מנין, פון וואַנען ווייסן מיר לנרצע שכלו לו ימיו? אַ נרצע וואָס האָט זיך געענדיקט די צייט, ער דאַרף שוין ווערן באַפרייט. דער דין איז אַ עבד עברי, ווען עס ענדיקט זיך זעקס יאָר, ווערט ער באַפרייט. אויב ער וויל נישט ארויסגיין פון זיין בעלבאס, שטייט ורצע אדוניו את אזנו במרצע ועבדו לעולם, טוט מען אים לעכערן די אויער, ער ווערט אנגערופן נרצע, איז געווארן געלעכערט, און ער דארף בלייבן ארבעטן ביי דעם בעלבאס ביז יובל. און פון וואנען ווייסן מיר דער נרצע שכלו לו ימיו? ס'האט זיך שוין גענדיגט די צייט, ס'איז שוין געקומען יובל, ורבו מסרב בו לצאת, און דער בעל הבית בעט זיך ביי אים ער זאל ארויסגיין, און ער וויל נישט ארויסגיין, וחבל ועשה בו חבורה, און דער בעל הבית האט געמאכט א חבורה אין דעם עבד שהוא פטור, אז דער בעל הבית איז פטור, תלמוד לומר שטייט אין פסוק לא תקחו כופר לשוב, טייטשט זיך, לא תקחו כופר, איר זאלט נישט נעמען קיין כופר, מען דארף נישט באצאלן קיין געלט. לשב, דער וואס ער וויל זיך אומקערן צו זיין קלקול, ער וויל נאך ווייטער זיין א עבד. נאך א טייטש איז דא אין רש"י לשב, צוליב דעם וואס ס'איז דא דער דין ושב אל משפחתו, איז לא תקחו כופר זאלט איר נישט נעמען פאר אים קיין שום געלט. זע איך דאך פון דעם אויך אז עביד איניש דינא לנפשיה במקום דליכא פסידא, א ארט וואו ס'איז נישטא קיין שאדן קען ער מאכן דינא לנפשיה, איז דאך א קשיא אויף רב יהודה. ענטפערט די גמרא, הכא במאי עסקינן דא רעדט זיך בעבדא גנבא, אז דער עבד איז א גנב, דעמאלט איז דאך שוין דא פסידא, און אויב ס'איז דא שאדן, דעמאלט זאגן מיר, עביד איניש דינא לנפשיה. פרעגט די גמרא, עד האידנא לא גנב, ביז יעצט האט ער נישט גע'גנב'עט, והשתא גנב, און יעצט איז ער געווארן א גנב, זאגט די גמרא, יא, עד האידנא הוה אימתיה דרביה עליה, ביז יעצט האט ער מורא געהאט פאר דעם בעל הבית ער איז געווען זיין עבד, השתא לית ליה אימתא דרביה עליה, יעצט איז ער ווערט ער א גנב ווייל ער האט נישט קיין מורא פאר דעם בעל הבית. רב נחמן בר יצחק אמר, רב נחמן בר יצחק זאגט, בעבד שמסר לו רבו שפחה כנענית, אזוי איז דאך דער דין, א איד טאר נישט נעמען פאר קיין פרוי א שפחה כנענית, אויב ער איז א עבד פארקויפט געווארן,

איז דאס וואס דער בעל הבית טוט אים שלאגן איז דאך אים מפריש צו זיין פון דעם איסור, דאס רופט זיך נישט אן ער טוט דינא לנפשיה, נאר ער גייט אים מציל זיין פון דעם איסור, דאס מעג ער, אבער דינא לנפשיה טאר מען נישט. זאגט די גמרא תא שמע, כ'וועל דיר פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט המניח את הכד ברשות הרבים, איינער האט אוועקגעלייגט א קריג אין רשות הרבים, ובא אחר ונתקל בה, איז געקומען איינער און ער האט זיך געשטרויכלט אין דעם ושברה און ער האט עס צעבראכן, פטור, איז ער פטור. האבן מיר איינגעלערנט לויט רב'ן אז דא רעדט זיך ממלא רשות הרבים כולה חביות, טעמא דנתקל בה. ווען איז דער נתקל פטור אויף דעם וואס כ'האב צובראכן די כד? ער האט עס נישט צובראכן ברצון. הא שברה, אבער אויב ער האט עס צובראכן ברצון, חייב, איז ער חייב. זעהט דאך, לא עביד איניש דינא לנפשיה, אפילו במקום פסידא, איז דאך א קשיא סיי אויף רב יהודה'ן סיי אויף רב נחמנ'ען, אזוי לערנט רשי פשט. ווייל דא א איז דא שאדן, ער האט נישט קיין וועג ווי צו גיין, און דאך זאגן מיר ווען ער טוט עס צוברעכן איז ער חייב, און רב יהודה און רב נחמן האלטן דאך ביידע אז במקום פסידא עביד איניש דינא לנפשיה. תוספות זאגט אז די קשיא איז נאר אויף רב נחמנ'ען. ווייל דא א איז אויכעט ליכא פסידא, ווייל אין רשות הרבים א מענטש דארף גיין קאן ער געפינען א צווייטן וועג, איז די קשיא נאר אויף ר' נחמנ'ן וואס ר' נחמן לערנט עביד איניש דינא לנפשיה במקום דליכא פסידא, און דא א זעהט דאך לא עביד איניש דינא לנפשיה

ווען איז דער בעל חבית חייב בנזקו? דווקא נתקל, אבל שבר, האט צעבראכן בידים, לא, איז ער נישט מחויב צו באצאלן, דהוא אזיק נפשיה ער אליין האט זיך געמאכט דעם שאדן, מוז דאך שטיין אין דער סיפא נתקל, קתני רישא לערנט מען אויך אין דער רישא נתקל, אבער דער זעלבער דין איז אפילו שבר. זאגט די גמרא תא שמע, כ'דארף פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט וקצותה את כפה, שטייט דארט דערמאנט צוויי מענטשן קריגן זיך, איז געגאנגען די פרוי פון איינעם, זי האט געוואלט ראטעווען איר מאן וואס ער ווערט געשלאגן, און זי האָט אָנגעכאַפּט דעם צווייטן אויף אַזאַן אָרט, וואו יענער ווערט פאַרשעמט. ממון, דאַרף זי באַצאָלן געלט פאַר דעם, נישט מען מיינט דווקא וקצותה את כפה, זאָל זי באַצאָלן געלט. מאי לאו, מיינסטו דען ניט, בשאינה יכולה להציל על-ידי דבר אחר, זי קאָן נישט ראַטעווען דורך אַ צווייטן וועג? טוט זי דאך דא בדין, זע איך דאך, לא עביד איניש דינא לנפשיה, אפילו במקום פסידא, איר מאן ווערט דאך יעצט געשלאגן, איז דאך איז מקום פסידא, איז דאך א קשיא סיי אויף רב יהודה'ן און סיי אויף רב נחמנ'ען, דא זע איך דאך א מענטש מאכט נישט פאר זיך קיין דין, אפילו דארט ווי ער האט שאדן. זאגט די גמרא לא, ניין, דא רעדט זיך, שיכולה להציל על ידי דבר אחר, זי קען ראטעווען איר מאן דורך א צווייטן וועג, ממילא טוט זי דאך אינגאנצן נישט כדין. פרעגט די גמרא, אבל אבער, אינה יכולה להציל על ידי דבר אחר, אויב זי האט נישט קיין צווייטן וועג צו ראטעווען, פטורה, איז זי פטור? אי הכי, אויב אזוי, אדתני סיפא, פארוואס לערנט מען דער סיפא ושלחה ידה, איז זי מחויב? פרט לשליח בית דין, א שליח בית דין איז פטור ווען ער פילט אויס די שליחות פון דעם בית דין און ער האט איינעם פארשעמט, הייסט דאס איך קען נישט געפינען קיין אנדער וועג מען זאל זיין פטור אויף בושה דווקא בשליח שליח בית דין, און לויט דיר נאך איז דאך אמאל פארהאנען ביי א אישה אויכעט וואס איז פטור אויף דעם וואס האט פארשעמט, ליפלוג וליתני בדידה, זאל ער מאכן א חילוק ביי די אישה אליין, במה דברים אמורים, ווען זאגן מיר וקצותה את כפה אז זי דארף באצאלן פאר דעם וואס האט פארשעמט, בשיכולה להציל על ידי דבר אחר, וואס האט געהאט א וועג צו ראטעווען איר מאן זאל נישט פארשעמען דעם צווייטן, דעמאלט דארף זי באצאלן, אבל אינה יכולה להציל על ידי דבר אחר, זי האט נישט קיין אנדער וועג צו ראטעווען, פטורה איז זי פטור. און ווען איך זעה ער גייט מיר זאגן א וועג וואס איז פטור בשליח בית דין, ווייזט דאך אויס אז ביי איר איז שטענדיג דער דין אז זי איז חייב, ענטפערט די גמרא הכי נמי קאמר, ער זאגט טאקע אזוי, במה דברים אמורים, ווען איז דאס געזאגט געווארן אז זי דארף באצאלן? בשיכולה להציל על ידי דבר אחר, זי האט א צווייטן וועג צו ראטעווען, טוט זי נישט בדין די זאך. אבל אינה יכולה להציל על ידי דבר אחר, זי קען נישט ראטעווען מיט א צווייטן וועג, זי מוז יענעם פארשעמען, נעשה ידה כשליח בית דין, ווערט איהר האנט דעם דין ווי שליח בית דין איז פטורה און זי פטור. תא שמע. כ'על דיר פרעגן א קשיא. מיר האבן געלערנט הרי שהיתה דרך הרבים עוברת בתוך שדהו. אינמיטן זיין פעלד איז דורכגעגאנגען דער דרך פון רבים, דער וועג פון רבים. ער וויל נישט אז די רבים זאלן גיין אינמיטן זיין פעלד, נטלה, האט ער צוגענומען פאר זיך דעם וועג, ונתן להם מן הצד, און ער גיט זיי א וועג פון דער זייט, מה שנתן נתן, דעם וועג וואס ער האט זיי אוועקגעגעבן פון דער זייט האט ער אוועקגעגעבן, באלאנגט עס צום רבים, ושלו לא הגיעו, און זיין וועג וואס איז דא אינמיטן פעלד האט ער אויך נישט. פון דעם לשון וואס עס שטייט מה שנתן נתן, ווייזט אויס ער האט עס געטון בדין, ער האט געהאט רעכט צו בייטן. אויב אזוי פארוואס האט ער נישט זיין וועג? לערן איך יעצט פשט, ווייל ער קען נישט גיין רופן אלע מענטשן לדין. גיין זאגן יעדן איינעם זאלסט וויסן זיין, מען קען נישט גיין אויף דעם וועג, מען דארף גיין אין א זייט, ער קען נישט אלע וועג מענטשן רופן לדין. ואי אמרת אויב דו וועסט זאגן עביד איניש דינא לנפשיה, אז א מענטש קען מאכן א דין לנפשיה, לנקוט פזרא, זאל ער נעמען א שטעקן, וליתיב, און ער זאל שלאגן, זיך אוועקזעצן אויף דעם ערשטן וועג,

דאס וואס ער האט געביטן, דאס איז שלא כדין, ער טאר נישט בייטן. גזירה האב מורא, שמא יתן להם דרך עקלתון, ער וועט זיי געבן א קרומען וועג, דאס האט ער נישט קיין רעכט צו בייטן אויף א קרומען וועג. רב משרשיא אמר, רב משרשיא זאגט, בנותן להם דרך עקלתון, ער האט זיי געגעבן א קרומען וועג, מיינט מען דא, אבער אויב ער גיט זיי א גלייכן וועג, איז טאקע אנדערש די דין, איז עס א גוטע בייטונג. נאר דא רעדט זיך האט זיי געגעבן א קרומע וועג, דעמאלט טויג נישט, דעמאלט איז זיין וועג האט ער אויך פארלירט ער אויך. רב אשי אמר, רב אשי זאגט, איך דארף נישט זאגן ער האט זיי געגעבן א קרומע וועג דירעקט, און איך דארף נישט זאגן וועגן גזירה, כל מן הצד, פריער געגאנגען דער וועג אינמיטן פעלד, יעצט ער גיט עס אין א זייט, איז דאך עס דרך עקלתון, נו, מוז דאך עס זיין פאר אנדערע מענטשן א דרך עקלתון, קרובה לזה, דער וועג איז נאנט צו די וואס זענען אין דער זייט ווי ער האט געגעבן דעם נייעם וועג, רחוקה לזה, און ס'ווייט צו די וואס איז נאנט צו דער אנדערער זייט, זאל דאך יעצט דארפן גיין ווייטער, ווען ס'איז געווען דער וועג אינמיטן פעלד, האבן זיי זיך נישט געדארפן גיין אזוי ווייט. דעריבער האט דער מענטש געטאן שלא כדין, וואס ער האט זיי אוועקגעגעבן א נייעם וועג. פרעגט די גמרא, אי הכי אמאי שלו לא הגיעו, תוספות איז גורס אי הכי מה שנתן נתן אמאי, אויב דו זאגסט ער האט נישט קיין רעכט צו בייטן, פארוואס בלייבט דער צווייטער וועג אויך פאר דעם רבים? פארוואס שטייט מה שנתן נתן? לימא להו זאל ער זאגן צו זיי, שקולו דידכו איר נעמט אייער וועג ווי איר זענט פריער געגאנגען אינמיטן וועג, אינמיטן מיין פעלד, והבו לי דידי, גיטס מיר צוריק דעם צווייטן וועג. ענטפערט די גמרא, דעריבער באקומט ער נישט דעם צווייטן וועג, משום דרב יהודה צוליב דעם דין פון רב יהודהן דאמר רב יהודה, רב יהודה האט געזאגט מצר א וועג שהחזיקו בו רבים, וואס די רבים גייען דארטן, אסור לקלקלו, קען ער דאס נישט מקלקל זיין, אפילו די ערשטע זענען געגאנגען שלא כדין, אבער אויב די רבים גייט שוין דארטן, קאָן ער נישט מאַכן דעם װעג אױס װעג. תּא שמע, כ'װעל דיר פֿרעגן אַ קשיא. מיר האָבן געלערנט, בעל-הבית שהניח פּאה מצד אחד, דער בעל-באָס האָט איבערגעלאָזט פּאה, לאָמיר זאָגן, מזרח-זײַט. ער װיל, אַז די אָרעמעלײַט זאָלן דאָרט נעמען פּאה. ובאו עניים, ונטלו מצד אחר. און די ארעמעלייט זענען געקומען און זיי האבן גענומען פון א צווייטע זייט, פון מערב זייט, זה וזה פאה, איז דאס וואס זיי האבן גענומען איז פאה, און דאס וואס ער האט זיי איבערגעלאזט איז אויך פאה. ואי אמרת, אויב דו זאגסט עביד איניש דינא לנפשיה, א מענטש מעג מאכן פאר זיך א דין, אמאי זה וזה פאה, פארוואס זאלן ביידע זיין פאה? פארוואס האט ער זיי געגעבן אויף דעם ארט פאה? ווייל ער האט געטראכט אז זיי וועלן נישט נעמען אויף קיין אנדערע ארט, אבער אויב זיי נעמען פאה אויף א צווייטן ארט וויל ער דאך נישט געבן דיע פאה. לינקוט פזרא וליתיב, זאל ער האלטן א שטעקן, און זאל זיי נישט לאזן נעמען די פאה. ווייל ער האט זיי דאך שוין געגעבן, זיי האבן דאך שוין גענומען אויף א צווייטן ארט, זע איך דאך דא אויך, לא עביד איניש דינא לנפשיה, אפילו במקום דאיכא פסידא, איז דאך א קשיא סיי אויף רב יהודה'ן סיי אויף רב נחמנ'ען, ווייל אלע לערנען דאך, סיי רב יהודה סיי רב נחמן, אז במקום דאיכא פסידא עביד איניש דינא לנפשיה. אמר רבא, האט רבא געזאגט, פון דא איז נישט קיין קשיא. אין אמת'ן וועל איך זאגן, אז די פאה וואס ער האט איבערגעלאזט, מצד אחד קענען די ארימעלייט נישט נעמען, אויב זיי האבן גענומען פון דעם צווייטן זייט קענען זיי שוין דא נישט נעמען, מאי זה וזה פאה, דאס וואס שטייט דא פאה מיינט מען נישט די ארימעלייט קענען עס נעמען, נאר מען מיינט צו זאגן ס'האט א דין פון פאה. לפוטרן מן המעשר, צו פטר'ן דאס פון מעשר. כדתניא, אזוי ווי מיר האבן געלערנט, ס'דא א דין ווען איינער איז מפקיר א פעלד און סקומט צו גיין א צווייטער איז אין דעם זוכה, איז ער פטור פון די מתנות עניים, ביי א כרם לאמער זאגן איז דא א דין ער דארף איבערלאזן פרט אז ס'איז איינצעלע וויינטרויבן. דאס ווערט אנגערופן פרט, ביי א פעלד ווערט דאס אנגערופן לקט, ביי א כרם איז דאס פרט. עוללות, עולל איז פון לשון מפי עוללים ויונקים יסדת עוז, אז ס'איז דא אזעלכע צווייגן וועלכע זענען נאך נישט אנטוויקלט, ס'האבן אויף זיך ווינציגע וויינטרויבן, ווי די משנה זאגט ס'האט נישט קיין כתף, נישט קיין נטף, ס'ליגט נישט. די צווייג ליגט נישט די, די ענבים פון דער צווייג ליגט נישט איינע אויף די אנדערע, דאס הייסט ס'האט נישט קיין כתף און ס'האט נישט קיין נטף, ביי די ענדע קומט נישט ארויס ביי די ענדע פון אשכול קיין שפיץ, איז דיע צווייגן דיע אשכולים דארף ער געבן די ארימעלייט, שכחה דארף ער געבן, פאה. אבער מעשר, אבער אויב האט עס מפקיר געווען א צווייטער האט זוכה געווען איז ער פטור פון די אלע זאכן, ווי עט זיין ער האט זוכה געווען, איז דא א טייל פון מתנות עניים וואס ס'איז מחוייב, און א טייל וואס ס'איז פטור, כדתניא אזוי ווי מיר האבן געלערנט דעם דין פון פטור מעשר, המפקיר את כרמו, איינער האט מפקיר געווען זיין וויינגארטן,

כאטש ס'איז געווען הפקר, אבער אויב ער אליין האט זוכה געווען איז ער מחויב. ופטור מן המעשר און ער איז פטור פון מעשר, ווייל ביי מעשר שטייט נישט קיין תעזוב יתירא, איז דא אויכעט דאס וואס שטייט זה וזה פאה, מיינט מען צו זאגן,

ס'איז דאך דא א מחלוקת פון די בית שמאי און די בית הלל. די בית שמאי זאגן טאקע הפקר לעניים איז הפקר, אבער די בית הלל זאגן א הפקר הייסט דווקא ווען מ'איז מפקיר אויך פאר עשירים, אזוי ווי שמיטה, שמיטה ווערט אנגערופן הפקר ווייל ס'איז הפקר סיי לעניים סיי לעשירים. נאר תוספות זאגט דער טעם פון פאה וואס ס'איז פטור פון מעשר איז ווייל עס שטייט ובא הלוי די לוי וועט קומען וועסט אים געבן מעשר כי אין לו חלק ונחלה עמך ווייל דער לוי האט נישט קיין חלק אבער ביי פאה האט ער דאך א חלק ווען דער לוי איז אן ארעמאן קען ער דאך נעמען פאה דעריבער איז פאה פטור פון מעשר איז דא אויכעט ווייל עס האט געהאט א שם פאה, האט דאס שוין אפגעטאן אז ס'איז געווארן געפטר'ט פון מעשר ראשון. זאגט די משנה, נשברה כדו ברשות הרבים, זיין קריג איז געווארן צעבראכן רשות הרבים. והוחלק אחד במים, איינער האט זיך אויסגעגליטשט אין די וואסער,

אויב ער האט כוונה איז ער חייב און אן כוונה איז ער פטור. די גמרא וועט ווייטער מפרש זיין וואס מיינט מען מתכוון און וואס הייסט אין מתכוון. אמר רב יהודה אמר רב, האט רב יהודה געזאגט פאר רב'ן. מיר וועלן דא מקדים זיין, ס'דא א מחלוקת פון רב און שמואל, רב האלט בור שחייבה עליו תורה איז דווקא אזוין בור וואס איז הפקר, אבער דארט ווי ס'איז נישט הפקר ס'איז ממונו האט עס א דין ווי שור און ס'איז מחוייב אויף כלים, א בור איז דאך פטור פון כלים. נאך זאגט רב אז די חיוב פון בור וואס די תורה האט מחייב געווען איז להבלו, ווייל ער גראבט אויס א גרוב איז אינערווייניג דא היץ, ס'האט נישט קיין לופט, און מ'ווערט ניזוק אין דער הבל, דעמאלטס איז מען מחויב, אבער פון דעם צוקלאפן זיך איז מען נישט מחויב, ווייל דאס איז קרקע עולם. שמואל קריגט אויף דיע ביידע זאכן. שמואל האלט בור שחייבה עליו תורה. איז אפילו ס'איז ממונו אפילו ער האט נישט מפקיר געווען, און אויך זאגט שמואל בור שחייבה עליו תורה איז להבלו וכל שכן לחבטו. איז אמר רב יהודה אמר רב לא שנו עס איז נישט געווארן געלערנט דער דין אין דער משנה הוחלק אחד במים איז חייב אלא שטינפו כליו במים אז זיינע בגדים האבן זיך געמאכט שמוציג אין וואסער. רב לערנט איין די משנה רעדט זיך לא הפקיר את מימיו קומט דאך אויס אז די כלים זענען געווארן געשאדנט בממונו של זה, האט דאס דעם דין ווי שור, אבל הוא עצמו, וואס דער מענטש אליין צוקלאפט זיך, פטור, איז ער פטור. קרקע עולם הזיקתו, דער מענטש האט זיך צוקלאפט אין דער קרקע וואס האט נישט קיין בעלים. כי אמריתה קמיה דשמואל, רב יהודה זאגט ווען איך האב דאס געזאגט פאר שמואל'ן,

און שטענדיג זאג איך שור ולא אדם, חמור ולא כלים, ביי בור שטייט ונפל ס'וועט אריינפאלן שור או חמור, זאגן מיר שור ולא אדם, חמור ולא כלים, אז אדם איז מען פטור און כלים איז מען פטור. ממילא קען איך נישט לערנען אז נטנפו כליו במים דעמאלטס איז ער פטור, נאר מען מיינט דער מענטש האט זיך צוקלאפט. והני מילי לענין קטלא, איך בין נאר ממעט א מענטש וואס דער פטור וואס שטייט ביי בור איז אז דער מענטש איז געווארן געהארגעט, איז דער בעל הבור באצאלט נישט קיין כופר, אבל לענין נזקין אדם חייב וכלים פטורין. דעריבער מוז איך זאגן אז די משנה רעדט זיך נישט טינפו כליו, נאר די משנה רעדט זיך, ער אליין האט זיך צוקלאפט, און שמואל לערנט נישט די סברה פון קרקע עולם הזיקתו, ווייל שמואל לערנט בור שחייבה עליו תורה להבלו וכל שכן לחבטו, כאטש ס'קרקע עולם, די ערד פון דער וועלט האט אים מזיק געווען, נאר ס'גזירת הכתוב אז יעדע מכשול וואס א מענטש מאכט איז ער מחויב אויף דעם שאדן וואס דאס מאכט. ורב, וואס איז די סברה פון רב'ן? רב האלט, הני מילי, ווען האט עס א דין פון בור וואס איז פטור אויף כלים?

איז דער חיוב נישט אלס בור, נאר אזוי ווי ס'לשון פון גמרא געווען אין אנפאנג ערשטן פרק משורו למדנו, ס'האט דעם דין ווי שור, און ביי שור איז דער דין איז ער מחויב אויף כלים. די צוויי מחלוקת'ן פון רב און שמואל, וואס רב זאגט א תקלה שלא הפקיר איז שור, און שמואל זאגט בור, און די צווייטע מחלוקת בור שחייבה עליו תורה זאגט רב להבלו ולא לחבטו, און שמואל זאגט להבלו וכל שכן לחבטו, דאס איז נישט תלוי זה בזה, נאר אין אונזער גמרא איז נוגע ביידע מחלוקת'ן, רש"י. ברוך השם מסכת בבא קמא, דף כ"ח, עמוד ב', די אכטע שורה, מתיב ר' אושעיא, האט ר' אושעיא געפרעגט א קשיא, מיר האבן פריער געהאט א מחלוקת פון רב און שמואל, יעדע תקלה וואס דער מענטש האט נישט מפקיר געווען, לערנט רב אז דאס איז ממונו, און אויב ס'איז געווארן ניזוק אין דעם כלים דארף ער באצאלן, און שמואל לערנט א תקלה שלא הפקירו האט דעם דין ווי בור, און בור איז פטור אויף כלים. מיר האבן געלערנט, שטייט אין פסוק ונפל שמה שור או חמור, ס'וועט אריינפאלן אין דעם גריב א אקס אדער א אייזל, שור ולא אדם, א שור דארף ער באצאלן, ולא אדם, אויב דער מענטש איז געשטארבן אין דעם בור איז ער פטור, אבער אויף נזקין איז ער חייב. חמור ולא כלים, א חמור איז אריין געפאלן איז ער חייב, אבער אויף די כלים וואס איז איינגעשפאנט די חמור איז ער פטור. מכאן אמרו, פון דא האבן די חכמים געזאגט, נפל לתוכו שור וכליו, אז ס'איז אריינגעפאלן אין דעם בור א אקס מיט די כלים, ונשתברו, זענען געווארן צעבראכן, חמור וכליו ונתקרעו, א אייזל מיט זיינע כלים זענען געווארן צעריסן, ביי א חמור פאסט זיך ס'לשון נתקרעו, און ביי א שור איז נשתברו. חייב על הבהמה, אויף די בהמה איז ער מחויב, און פוטר על הכלים, אויף די כלים איז ער פוטר. הא למה זה דומה, צו וואס איז דאס גלייך?

סדארף שטיין פארקערט, אין דער תורה שטייט דאך נישט געשריבן אבנו סכינו משאו, אין דער תורה שטייט דאך געשריבן א בור. איך בין תולה די זאך וואס שטייט אין דער תורה צו דער זאך וואס שטייט נישט אין דער תורה? אלא מה דומה לזה, וועלכע זאך איז גלייך צו דעם בור וואס שטייט אין דער תורה?

זאגן מיר אז דאס איז גלייך צו בור, איז דאס אזוי ווי ווער? אזוי ווי שמואל? לפיכך דעריבער אם הטיח צלוחיתו באבן, ער האט צוקלאפט די פלעשל אין דעם שטיין חייב, איז ער מחויב צו באצאלן. הייסט עס אז מ'איז יא מחויב אויף כלים, הייסט עס אז ס'איז נישט קיין בור. רישא קשיא לרב, פון די רישא איז דאך א קשיא אויף רב, דא א שטייט דאך אבנו, סכינו, ס'איז איינער האט נישט מפקיר געווען איז גלייך צו בור, און רב זאגט דאך אז ס'איז גלייך צו שור. וסיפא קשיא לשמואל, אין די סיפא שטייט הטיח צלוחיתו באבן חייב, איז דאך א קשיא אויף שמואל, שמואל זאגט דאך אז ס'איז בור, און בור איז דאך פטור אויף כלים. זאגט די גמרא ולטעמיך, דו גייסט פרעגן א קשיא אויף רב'ן און אויף שמואל'ן, תיקשי לך היא גופא, די ברייתא אליין איז דאך שווער, רישא פטור, אין די רישא זאגן מיר מ'איז פטור אויף כלים, ס'גלייך צו בור, וסיפא, אין די סיפא זאגן מיר חייב, הטיח צלוחיתו באבן חייב. אלא רב מתרץ לטעמיה, רב פארענטפערט זאל נישט זיין אויף אים קיין קשיא, און שמואל מתרץ לטעמיה, שמואל פארענטפערט זאל נישט זיין אויף אים קיין קשיא. רב מתרץ לטעמיה, במה דברים אמורים, ווען זאגן מיר אבנו סכינו משאו איז גלייך צו בור, כשהפקירן, ווען ער האט מפקיר געווען אבנו סכינו משאו, אבל לא הפקירן, ער האט עס נישט מפקיר געווען, חייב, איז ער מחוייב אויף כלים, דעמאלט לא הפקירן איז נישט די חיוב וועגן בור, נאר די חיוב איז וועגן ממונו, לפיכך דעריבער הטיח צלוחיתו באבן חייב. ווייל עס איז דאך נישט בור, איז שמואל מתרץ לטעמיה, שמואל פארענטפערט לויט ווי ער לערנט, השתא דאמרת, יעצט אז דו לערנסט, אבנו סכינו ומשאו כבורו דמי, מיר לערנען אפילו ס'איז איינער האט עס נישט מפקיר געווען האט עס דעם דין ווי בור, איז מען דאך פוטר אויף כלים,

לא שנו, ס'איז נישט געווארן געלערנט דער דין אז הטיח צלוחיתו באבן איז ער חייב, אלא נאר שנתקל באבן, דער מענטש האט זיך פארטשעפעט אין שטיין, ונשוף באבן, און די צלוחית איז געווארן צעבראכן אין שטיין, אבל נתקל בקרקע, דער מענטש האט זיך פארטשעפעט אין דער ערד, ונשוף באבן, און האט צוקלאפט אין דעם שטיין, פטור, איז ער פטור, ווייל ווער האט גורם געווען דא דעם שאדן? דער קרקע האט גורם געווען דעם שאדן, נישט דער שטיין וואס ליגט דארט. זאגט די גמרא, כמאן, ווי ווער איז דאס? דלא כרבי נתן, נישט ווי רבי נתן. רבי נתן זאגט ווייטער אז שור שדחף את חברו לבור, און אויב דער שור איז געווען א תם, איז דאך דער בעל השור וועט דאך באצאלן נאר א פערטל, ווייל אויב ער זאל אליין מאכן דעם שאדן וואלט ער באצאלט א האלבן שאדן, יעצט ער האט שותפות א בור, באצאלט ער א פערטל שאדן, איז דער בעל הבור ווייל מ'האט געפינען דארטן דעם שאדן דארף ער באצאלן די גאנצע, ווייל דער שאדן איז דאך געווארן אין דעם בור, וועט אויסקומען לויט רבי נתן'ען, אז נתקל בקרקע ונשוף באבן,

דווקא ווען דעם די תקלה געשען אין דעם אבן און צעבראכן דעם אבן דעמאלט איז מען חייב, אבל אבער נתקל בקרקע ונשוף באבן, פטור, אויב די תקלה איז געווען אין דער קרקע זאלסטו נישט זאגן מ'איז פטור ווייל קרקע עולם, זאג נישט אזוי, אלא אפילו נתקל בקרקע ונשוף באבן, חייב. כמאן, ווי ווער, כרבי נתן אז אויב איך קען נישט ווערן באצאלט פון דעם וואס האט גורם געווען דעם שאדן, ווער איך באצאלט פון דעם בעל הבור ווייל ער האט געמאכט דעם שאדן. רשי.